בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף נ א. מ'הייבט אן דף נ א עמוד א' אויבן די משנה, זאגט די הייליגע משנה, לא כסהו מבעוד יום, לא יכסנו משתחשך, טאמער איינער האט נישט מכסה געווען האט נישט מטמין געווען זיין טאפ פון פאר שבת, איז שבת אליין טאר מען נישט מטמין זיין אפילו ביי א דבר שאינו מוסיף הבל, און ווי רש י שמועסט דא אויס, און אונז האמיר שוין אויסגעשמועסט, אז שבת טאר מען גארנישט מטמין זיין ווייל ס'דא א גזירה שמא ירתיח, א גזירה ער וועט זעהן די טאפ איז קאלט געווארן און ער וועט עס אנהייצן פאר ער איז עס מטמין, ממילא שבת איז נישט דא אזא זאך הטמנה, אפילו נישט אין א זאך וואס ערב שבת איז מותר, זאגט אבער די משנה, כסהו, טאמער ער האט עס יא מטמין געווען ווי עס דארף צו זיין ערב שבת, ונתגלה, מותר לכסותו, טאמער מ'האט עס געעפנט שבת, מ'האט ארויס גענומען א טעלער טשולנט, מעג מען עס צוריק מטמין זיין שפעטער, ווייל ס'הייסט נישט אז מ'האט עס מטמין געווען שבת. ס'איז שוין געווען מוטמן, מען האט עס געעפנט, מען האט עס צוריק פארמאכט. זאגט די משנה ווייטער א אנדערע דין, ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכר או תחת הכסת, טייטש ווי רש י לערנט דאס, איז פשט איז א מענטש מעג נעמען א גלעזל קאלט וואסער און דאס מטמין זיין. פארוואס איז ער עס מטמין? ווייל א מענטש האט אנגעפילט א גלעזל קאלט וואסער, ער וויל נישט זאל הייס ווערן פון די זון למשל, לייגט ער עס אונטער א קישן אדער אונטער א דאכענע, אזוי די זון זאל נישט באקן אויף דעם זאל נישט הייס ווערן, דאס. זאגט רש י הייסט נישט קיין הטמנה, און במילא מעג מען דאס טון, זאגט די הייליגע גמרא. די גמרא איז טאקע ממשיך אויף די נקודה וואס מען האט יעצט געזען, פון ממלא את הקיתון ונותן תחת הכר או תחת הכסת, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, מותר להטמין את הצונן. א דין אז מען מעג טאקע מטמין זיין קאלטע מאכלים שבת כדי עס זאל נישט הייס ווערן. פרעגט די גמרא אמר רב יוסף מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש תנינא, מ'האט דאך יעצט געזען די משנה ממלא אדם קיתון ונותן תחת הכר או תחת הכסת אז מען מעג אזוי טון, ענטפערט די גמרא, אמר ליה אביי, האט אביי געענטפערט צו רב יוסף, טובא קא משמע לן, ס'איז א גרויסע חידוש וואס שמואל איז דא געקומען לאזן הערן, פארוואס? ווייל דאי ממתניתין פון די משנה אליין, הוה אמינא וואלט איך געזאגט הני מילי דבר שאין דרכו להטמין, וואס טייטש דאס איז אפשר נאר קאלט וואסער, ווייל די משנה זאגט את הקיתון, א קריגל, א קריגל פון וואסער, וואס די דרך איז דאך נישט מטמין צו זיין קיין וואסער אויף אנצוהייצן, וואס טייטש אמאל, וואס פלעג מען מטמין זיין? מאכלים, א טשולנט איז מען מטמין. וואסער איז מען נארמאל נישט מטמין, און במילא היות וואס וואסער איז מען בדרך כלל נישט מטמין, דאס האט די משנה געזאגט אז מען מעג עס מטמין זיין אויף אן אופן וואס מען וויל היטן ס'זאל בלייבן קאלט און נישט הייס, אבל דבר שדרכו להטמין לא, איך וואלט ווען געזאגט אז למשל א תבשיל, א טשולנט, וואס א מענטש וויל דאך אז נארמאל זאל עס זיין הייס, און במילא די דרך איז געווען דאס מטמין צו זיין, דא וואלט איך אפשר געזאגט אז מען טאר עס נישט מטמין זיין ס'זאל בלייבן קאלט, אזוי ווי ווען ס'באקט א זון, א מענטש וויל נישט די טשולנט זאל הייס ווערן, איינער האט ליב קאלטע טשולנט, איז אפשר דא העט מען זאגן אז מען טאר נישט מטמין זיין, ווייל א מענטש העט זעהן, א צווייטע מענטש העט זעהן ווי ביסט מטמין די טשולנט, ער ווייסט נישט דו טוסט עס ווייל דו ווילסט זאל בלייבן קאלט, העט ער זיך מויגן מארגן מורה היתר זיין אז מען מעג עס טון ביי הייס אויך, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון שמואל אז ניין, מטמין צו זיין קאלטע מאכלים איז נישט דא קיין פראבלעם, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב הונא אמר רבי, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רבי, די גירסא איז דא רבי מען וועט באלד זעהן די גמרא טאקע אז דאס איז געווען רבי, אסור להטמין את הצונן. רבי האט געפסקנט אז מען טאר נישט מטמין זיין צונן, מען טאר נישט מטמין זיין א קאלטע מאכל, פרעגט די גמרא והתניא מ'האט בפירש געלערנט אין א ברייתא רבי התיר להטמין את הצונן, אז רבי האט יא געלאזט מטמין זיין קאלטע מאכלים, זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה, הא מקמיה דלישמעיה מר' ישמעאל בר' יוסי, הא לבתר דלישמעיה, דאס וואס רבי האט גע'אסר'ט איז פאר ער האט געהערט א שמועה פון ר' ישמעאל בר' יוסי, נאכדעם אבער וואס ר' ישמעאל בר' יוסי האט געזאגט א הלכה פאר רבי, האט רבי טאקע צוריק געצויגן און ער האט מתיר געווען, וואס איז געווען די מעשה פון ר' ישמעאל בר' יוסי, זאגט די גמרא, כי הא דיתיב רבי, ואמר, אסור להטמין את הצונן, רבי האט פארגעלערנט די הלכה אז מען טאר נישט מטמין זיין קאלטע מאכלים, אמר לפניו ר' ישמעאל בר' יוסי, האט ר' ישמעאל בר' יוסי אים געזאגט, אבא, מיין טאטן ר' יוסי, התיר להטמין את הצונן, ער האט יא מתיר געווען צו מטמין זיין קאלטע מאכלים, אמר, האט רבי געזאגט, כבר הורה זקן, דער זקן האט שוין גע'פסק'נט, אז ר' יוסי האט גע'פסק'נט, איך וועל זיך נישט קריגן מיט אים, און ער האט צוריק געצויגן און טאקע מתיר געווען, זאגט די גמרא אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, בא וראה כמה מחבבין זה את זה, קוק ווי די תנאים די תלמידי חכמים זענען זיך מחבב איינער די צווייטן, שאילו רבי יוסי קיים היה כפוף ויושב לפני רבי, ווייל ווען רבי יוסי וואלט דעמאלטס געלעבט וואלט ער אוודאי געווען כפוף צו רבי, ער וואלט געווען נכנע צו רבי, פארוואס? וואס א ראיה? ווייל דהא ר' ישמעאל בר' יוסי דממלא מקום אבותיו הוה, וכפוף ויושב לפני רבי, ווייל ר' ישמעאל בר' יוסי וואס איז געווען פונקט אזוי גרויס ווי זיין טאטן ר' יוסי איז געווען זיין ממלא מקום, פון דעסט וועגן איז ער געזעצן געבויגן פאר רבי, וואס טייטש ער האט זיך מכניע געווען אונטער רבי, און ממילא אז זיין זון האט זיך אזוי געפירט, די טאטע וואס איז געווען די זעלבע מדריגה וואלט זיך אוודאי אויך אזוי געפירט, און פון דעסט וועגן וקאמר זעהן מיר אז רבי האט געזאגט כבר הורה זקן, ווי רבי האט זיך מבטל געווען פאר די דעת פון ר' יוסי, רבי האט אים גערופן זקן, ער האט זיך נישט געוואלט קריגן מיט אים, זעהן מיר די חביבות וואס איין תנא האט געהאט צום צווייטן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה, רב נחמן האט געזאגט פאר זיין קנעכט דרו, אטמן לי צונן, ואייתי לי מים דאחים קפילא ארמאה, צוויי זאכן, קודם כל זיי מיר מטמין דעם צונן, נעם די קאלטע מאכל און זיי מיר עס מטמין, ס'איז געווען שבת, און די צווייטע זאך וואס ער האט געזאגט פאר דרו זיין קנעכט איז געווען אין א וואכן טאג, האט ער אים געזאגט ער זאל אים ברענגען וואסער וואס א גוי האט אויפגעקאכט, און ס'איז נישט דא ביי דעם קיין פראבלעם פון בישול עכו"ם, פארוואס טאקע וועלן מיר שוין זעהן די גמרא, אבער שמע רב אמי, רב אמי האט דאס געהערט, ער האט געהערט די מעשה ואיקפיד, ער האט מקפיד געווען אויף ר' נחמן אויף די ביידע דינים, זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, מאי טעמא איקפיד, פארוואס איז רב אמי מקפיד אויף רב נחמן, כרבוותיה עביד, רב נחמן האט זיך סך הכל געפירט ווי זיינע רבי'ס, ער האט געמעגט אזוי טון, חדא כרב וחדא כשמואל, איין דין וואס ער האט זיך געפירט האט זיך געפירט ווי רב, און די צווייטע דין האט זיך געפירט ווי שמואל, וואס ביידע זענען געווען זיינע רבי'ס און ממילא האט ער געמעגט אזוי טון, ווי איז שייך דא מקפיד צו זיין אז ער האט געמעגט אזוי טון, און די גמרא איז מסביר וואס איז דאס כרב און כשמואל, כשמואל, ער האט זיך געפירט אזוי ווי שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל מותר להטמין את הצונן, מ'האמיר דאך יעצט געזעהן רב יהודה אמר שמואל האט געזאגט מותר להטמין את הצונן, האט ער זיך געפירט ווי זיין רעבן שמואל האט טאקע מטמין געווען געהייסן דרו זאל מטמין זיין די צונן, און כרב ער האט זיך אויך געפירט ווי רב, דאמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב, וואס האט נאכגעזאגט פון רב, כל שהוא נאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישול נכרים, אז בישול עכו"ם איז נישט דא, ביי א מאכל וואס מען קען עסן רויערהייט, וואס וואסער קען מען דאך אוודאי טרינקען רויערהייט און במילא איז נישט דא ביי דעם קיין בישול עכו"ם. על כל פנים, פרעגט רב יוסף, פארוואס האט רבי אמי מקפיד געווען? ענטפערט די גמרא, והוא סבר אדם חשוב שאני, רבי אמי האט געהאלטן אז א אדם חשוב איז אנדערש, וואס טייטש אז א חשוב'ער מענטש ווי רב נחמן וואלט געמעגט מחמיר זיין אויף זיך, און ווי רש"י איז מסביר, שהרואה אותו שהוא מיקל עומד ומיקל יותר, ווייל מען קוקט דאך נאך א חשוב'ער מענטש, איינער עט זען ווי ער איז מיקל וועט ער מיקל זיין נאך מער, און במילא האט ער מקפיד געווען פארוואס ער האט נישט מחמיר געווען אפילו זיין רעבעס האבן טאקע געפסקנט להקל, ער וואלט געדארפט מחמיר זיין אויף זיך. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אף על פי שאמרו אין טומנין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה, וואס טייטש אפילו מיר האבן טאקע געזען אז מען טאר נישט מטמין זיין אפילו ביי א דבר שאינו מוסיף הבל, איינמאל ס'איז שוין שבת, שבת אליין טאר מען נישט מטמין זיין, פון דעסטוועגן זאגט די ברייתא, אם בא להוסיף, טאמער איינער האט מטמין געווען ערב שבת, און ער וויל צולייגן יעצט א גרעסערע הטמנה, ער וויל עס צודעקן מיט נאך עפעס, מוסיף, קען ער צולייגן דא נאך הטמנה נאך א דאכענע נאך אביסל פשתן וואס ער האט נאר מטמין ער קען צולייגן נאך זאגט די ברייתא כיצד הוא עושה וויאזוי נאך קען ער טון וואס טייטש דא נאך א דין דא אין די ברייתא רבי שמעון בן גמליאל אומר נוטל את הסדינין ומניח את הגלופקרין או נוטל את הגלופקרין ומניח את הסדינין איז למעשה איז דא דא א מחלוקת ראשונים צו רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך אויף די תנא קמא צו ער איז מסביר די תנא קמא און ווי תוס' לערנט איז אז רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך אויף די תנא קמא און רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז חוץ פון דעם וואס מען מעג מוסיף זיין נאך א כיסוי צו דעם זאך וואס איז מוטמן, האלט ר' שמעון גמליאל מען קען טון נאך מער, מען קען ארויסנעמען די טאפ וואס מען האט מטמין געווען למשל אין פשתן, וואס פשתן האלט טאקע ווארעם, אבער וואל, צמר האלט נאך מער ווארעם, און ממילא קען מען אוועקנעמען די פשתן און עס מטמין זיין אין וואל, ס'טייטש איינמאל דו האסט עס מטמין געווען ערב שבת, איז שבת אליין הייסט עס שוין מוטמן און דו קענסט שוין טוישן די הטמנה אויכעט, קענסט גיין פון וואל צו פשתן, פון פשתן צו וואל, שוין נישט קיין נפקא מינה, שוין נישט דא די גזירה וואס מען טאר נישט מטמין זיין א זאך שבת ווייל דאס הייסט שוין מטמין געווען, ס'הייסט נישט קיין נייע הטמנה ווען מען טוישט עס אויף, זאגט די ברייתא ווייטער, וכן היה רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל האט געזאגט נאך א קולא ביי דיני הטמנה, אז לא אסרו אלא אותו מיחם, אבל פינה ממיחם למיחם מותר, וואס טייטש די דין אז מען טאר נישט מטמין זיין שבת, דאס איז נאר ווען איינער האט טאקע די הייסע טאפ, די הייסע טאפ טשולענט וואס ער האט ארויפגעלייגט אויפן פייער, ער וויל עס שבת קודש גיין מטמין זיין דאס טאר מען נישט, אבער טאמער ער נעמט די טשולענט אדער די הייס וואסער וואס זאל נאר נישט זיין, און ער פירט עס אריבער פון איין כלה צו א צווייטע כלה, די צווייטע כלה מעג מען שוין מטמון זיין שבת אויכעט, פארוואס? איז די גמרא מבאר, ווייל השתא אקורי קא מקיר לה, ארתוחי קא מירתח לה. ווייל וואס איז די גאנצע גזירה אז מען טאר נישט מטמין זיין שבת? א גזירה? טאמער איינער עט זעהן אז ס'איז קאלט געווארן, עט ער עס וועלן אנהייצן, און פארדעם טאר מען נישט מטמא זיין. זאגט די גמרא, דער מענטש וואס האט אריבערגעפירט דער תבשיל צו דער טרינק פון איין מיחם צום צווייטן, איז דאך מגלה דעת דא אז ער וויל נישט זאל זיין הייס, ווייל ווען מען פירט אריבער עפעס פון איין כלי צום צווייטן ווערט עס קאלט, און במילא ברגע ער האט מגלה דעת געווען ער וויל זאל זיין קאלט, איז שוין נישט דא קיין חשש אז עט עס וועלן גיין אנהייצן, פאר דעם מעג מען עס שבת אויכעט מטמין זיין. א קאפנים זאגט די ברייתא ווייטער, טמן וכסה בדבר הניטל בשבת, טאמער איינער האט מטמין געווען און ער האט צוגעדעקט די טאפ מיט ביידע זאכן וואס איז נישט קיין מוקצה, וואס טייטש סיי ער האט עס מטמין געווען אין א זאך וואס איז נישט קיין מוקצה אין א זאך וואס ער איז רגיל מטמין צו זיין אין דעם, און סיי ער האט צוגעדעקט די טאפ מיט א דעקער וואס איז אויך נישט קיין מוקצה, או זאגט די ברייתא אדער, טמן בדבר שאינו ניטל בשבת, וכסה בדבר הניטל בשבת, אפילו ער האט מטמין געווען אין א זאך וואס איז מוקצה, אבער די דעק פון די טאפ איז נישט קיין מוקצה, איז ביי די ביידע ציורים, הרי זה נוטל ומחזיר, מעג ער ארויס נעמען די טאפ און עס צוריק לייגן, וואס טייטש היות וואס די דעקער פון די טאפ איז נישט קיין מוקצה, איז נישט קיין פראבלעם דאס צו עפענען, צו פארמאכן, ארויס נעמען, צוריק לייגן, ס'גייט מיר נישט אן אז ארום און ארום די זאך וואס מ'האט מטמין געווען אין דעם איז מוקצה, ווייל מ'רוקט דאך עס נישט, אזוי ווי מ'האמיר שוין געזען. זאגט יעצט אבער די ברייתא ווייטער, טמן וכסה, בדבר שאינו ניטל בשבת, טאמער אבער ביידע זענען געווען מוקצה, סיי דאס וואס מ'האט מטמין געווען און סיי די דעקל פון די טאפ אליין, או שטמן בדבר הניטל בשבת וכיסא בדבר שאינו ניטל בשבת, אדער אפילו טאמער ער האט מטמין געווען אין א זאך וואס מ'מעג מטמין זיין, אבער ער האט צוגעדעקט די טאפ מיט מוקצה, דעמאלט. זאגט די ברייתא אזוי, אם היה מגולה מקצתו, נוטל ומחזיר, טאמער די טאפ איז געווען אביסל אפן, ער האט עס נישט אינגאנצן צוגעדעקט מיט די מוקצה, מעג ער ארויסנעמען די טאפ און צוריקלייגן, פארוואס? ווייל ער גייט נישט דארפן רוקן קיין מוקצה, היות וואס א חלק פון די טאפ איז דא אויפגעדעקט, קען ער אנכאפן די חלק פון די טאפ, עס ארויסשלעפן, די דעק עט אליין אראפפאלן, און במילא ער אליין פארעט זיך נישט מיט די מוקצה, נישט קיין פראבלעם, אבער זאגט די ברייתא ואם לאו, טאמער די טאפ איז נישט אביסל אויפגעדעקט, וואס טייטש טאמער די איינציגסטע וועג צוצוקומען צו דער טאפ איז אויב איך הייב אויף דער דעקער דא, און דער דעקער איז מוקצה, דעמאלטס אינו נוטל ומחזיר, טאר איך שוין נישט צורירן דעם טאפ, פארוואס? ווייל ס'איז צוגעדעקט מיט מוקצה, און מען טאר נישט רוקן די מוקצה. יעצט אזוי, רש"י רעדט דא אויס אז אין די משנה אין דף קמ"ב עמוד ב' שטייט אז טאמער ס'איז דא א מוקצה אויף א כלי, קען מען אפשאקלען די מוקצה פון די כלי, מען כאפט אן די כלי מען שאקלט עס אפ, און במילא פרעגט רש"י אויף די ברייתא פארוואס דא אז דער טאפ איז צוגעדעקט מיט מוקצה איז נישט דא דער פאטענט, זאגט רש"י, ווייל דאס וואס שטייט דארט אז מען מעג אפשאקלען מוקצה, דאס איז נאר ווען די מוקצה איז פער צופאל דארט, נישט אויב מען האט עס דווקא געלייגט דארט, וואס דעמאלטס ווערט נישט דער טאפ למשל, דער טאפ וואס ליגט אונטן ווערט עס נישט קיין בסיס, ווייל א בסיס לדבר האסור איז נאר ווען מען לייגט דווקא. דא, זאגט רש"י, אז מ'האט געלייגט די דעקער פון דעם טאפ וואס איז מוקצה דווקא, ווערט די טאפ א בסיס לדבר האסור, און במילא טאר מען נישט אנכאפן די טאפ אויף אפצושאקלען דעם דעקער, ווייל ביידע זענען מוקצה. זאגט די גמרא ווייטער, די ברייתא איז ממשיך. רב יודא אומר, רב יודא זאגט נעורת של פשתן דקה הרי היא כזבל, אז נעורת של פשתן, שטיקער פשתן וואס זענען דין, איז פונקט ווי זבל, ס'טייטש אזוי ווי זבל איז א דבר המוסיף הבל, דאס איז אויך א דבר המוסיף הבל און מ'טאר נישט מטמין זיין אין דעם אפילו ערב שבת אויך נישט,

אבער די נקודה דא איז אז דאס הייסט נישט קיין הטמנה לייגן איין טאפ אויפן צווייטן, זאגט די ברייתא ווייטער וטח את פיו בבצק, מען מעג אויך פארשמירן א טאפ מיט טייג, וואס טייטש שבת מעג מען נעמען א טאפ כדי עס זאל זיין גוט פארמאכט ארומשמירן דארט ווי די דעקל דעקט זיך צו טייג פון ארום און ארום און ארום, דאס אלעס כדי די היץ זאל זיך האלטן גוט אינעם טאפ, אבער זאגט די ברייתא. ולא בשביל שיחמו, אלא בשביל שיהיו משומרים. די גאנצע היתר וואס מ'האט יעצט געזאגט פון מניחין מיחם על גבי מיחם וקדירה על גבי קדירה, און טח את פיו בבצק, דאס איז אלעס טאמער מ'וויל אז די היץ פון די טאפ זאל בלייבן די זעלבע זאל בלייבן ווארעם, נישט ווען מ'וויל אויפהייצן א טאפ, וואס דעמאלטס אוודאי טאר מען נישט. פירט יעצט אבער די ברייתא אויס, וכשם שאין טומנין את החמין כך אין טומנין את הצונן, אזוי ווי מ'טאר נישט מטמין זיין הייסע מאכלים שבת טאר מען אויך נישט מטמין זיין קאלטע מאכלים, רבי התיר להטמין את הצונן און רבי קריגט זיך אויף דעם און ער האט מתיר געווען אזוי ווי מ'האט געזען, רבי האט צוריק געצויגן און ער האט טאקע מתיר געווען צום סוף, על כל פנים פירט די ברייתא אויס מיט א נייע דין, ואין מרזקין לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו, מ'טאר נישט צומאלן מיט די הענט נישט קיין שניי און נישט קיין האגל שבת כדי ס'זאל ארויסקומען פון דעם וואסער, פארוואס? זאגט רש"י משום דקא מוליד בשבת ודמי למלאכה שבורא המים האלו ווייל קוקט אויס אז ער מאכט דא נייע וואסער, ס'קוקט אויס ווי מולד, אבער, זאגט די ברייתא, אפילו מען טאר טאקע נישט צומאלן מיט די הענט, אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה, ואינו חושש, מען מעג אריינלייגן אייז אדער שניי אין א גלעזל משקה אדער אין א טעלער עסן, ווייל היות וואס עס צעגייט פון זיך און מען מאכט עס נישט מיט די הענט, קוקט עס נישט אויס ווי א מלאכה, און במילא מעג מען אזוי טון, הדרן עלך במה טומנין, הדרן עלך במה טומנין, הדרן עלך במה טומנין. זאגט די הייליגע משנה, במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה, איז אזוי, א מענטש איז באפוילן שבת קודש אויף שביתת בהמתו, א בהמה פון א מענטש דארף רוען, פון ווי מען לערנט עס ארויס איז א מחלוקת רש"י און אנדערע ראשונים צו ס'איז א עשה אדער א לא תעשה, אבער על כל פנים דאס איז יעדער מסכים אז א מענטש איז מצווה אויף שביתת בהמתו, יעצט אזוי, וואס הייסט דאס שביתת בהמתו, איז ווי מען וועט זען, איינע פון די זאכן, וואס א מענטש טאר נישט לאזן זיין בהמה עובר זיין שבת איז די מלאכה פון הוצאה, מען טאר נישט מוציא זיין מרשות לרשות, מען טאר נישט טראגן אין רשות הרבים ד' אמות, דאס אזוי ווי א מענטש טאר נישט, טאר זיין בהמה אויך נישט, יעצט בעצם, נישט יעדע מלאכה וואס א מענטש טאר נישט טון טאר נישט א בהמה טון, און ווי די מפרשים זענען מסביר דאס איז קלאר אז א בהמה מעג עסן פון די גראז פון די ערד אפילו ס'איז תולש, וואס דאס איז בעצם די מלאכה פון קוצר, דאס אוודאי איז נישט א בהמה מצווה אויף דעם. פארוואס ווייל א בהמה דארף קענען רוען שבת, למען ינוח שורך וחמורך, ס'הייסט נישט גערוט אז ער קען נישט עסן, נאר וואס דען, א מלאכה וואס די בהמה דארף נישט פאר זיך, טאר א בהמה אויך נישט עובר זיין, און במילא טאקע הוצאה איז איינע פון די מלאכות וואס א בהמה טאר נישט עובר זיין, יעצט גיי מיר יעצט זען אין די משנה וואס הייסט הוצאה פאר א בהמה, וואס טייטשט בעצם א יעדע זאך וואס א מענטש איז רגיל ארויפצולייגן אויף א בהמה, למשל א בגד וואס א מענטש לייגט נארמאל ארויף אויף א בהמה די בהמה זאל קענען זיין ווארעם, אדער אפילו א זאך וואס א מענטש לייגט אויף א בהמה אפצוהיטן די בהמה, למשל די שטריק וואס ער בינדט ארום די מויל, איז דאס אלעס הייסט נישט קיין משא, ס'הייסט נישט די בהמה טראגט, ס'הייסט פונקט ווי א בגד פון א מענטש, און נאך מער, די שטריק וואס מ'לייגט ארום די מויל, זאגט רש"י איז פונקט ווי א צירונג, אזוי ווי א מענטש מעג ארויסגיין מיט א צירונג, די בהמה מעג אויך ארויסגיין מיט דעם. ווייל ס'קומט צוזאמען מיט די בהמה, ס'באלאנגט אויפן בהמה. נאך מער, רש"י לערנט אז אפילו זאכן וואס מ'לייגט אויפן בהמה כדי די בהמה זאל זיין שיין, איז אויך נישט קיין פראבלעם, ס'הייסט אויך נישט קיין משאוי, ווייל די דרך איז אז אזוי גייט די בהמה. נאר וואס דען זאכן וואס איז נישט די דרך די בהמה זאל גיין מיט דעם, און אויך זאכן וואס. טוט גארנישט אויף, וואס טייטש נישט ס'פאסט אויף אויף די בהמה, נישט אז ס'איז א בגד פארן בהמה, דאס אוודאי הייסט א משאוי, און די בהמה טאר עס נישט טראגן פון א רשות צו א רשות, רשות יחיד צו רשות הרבים, אדער פארקערט, און די זעלבע זאך מ'טאר עס נישט טראגן ד' אמות ברשות הרבים. גייט יעצט די משנה אויסלערנען וואס זענען די זאכן וואס א בהמה מעג ארויסטראגן שבת, און וואס זענען די זאכן וואס א בהמה טאר נישט טראגן שבת. זאגט די משנה במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה, הייבט אן די משנה אויסצורעכענען, יוצא הגמל באפסר, א גמל, א קעמל, איז די דרך געווען אז מען האט צוגעבינדן צו זיין מויל אזא שטריק, און אזוי האט דער באלעבאס געקענט האלטן די קעמל די קעמל זאל נישט אנטלויפן, איז דער שטריק דער אפסר דאס הייסט אן אפסר מעג די גמל טראגן שבת. פארוואס? ווייל דאס באנוצט מען זיך מיט דעם אפצוהיטן אויפן גמל, די זעלבע זאך ונאקה, נאקה קען מען זעהן אין די גמרא, דאס איז א געוויסע נקבה גמל, בחטם, חטם איז שטערקער ווי אן אפסר, א אפסר דאס איז א שטריק, אזא לעדער, וואס מען בינדט ארום די מויל, ארום די פנים, א חטם איז נאך מער צוגעבינדן פון דעם, די חטם בינדט מען צו דורך דעם וואס מען לעכערט דורך די נאז און מען שטופט די שטריק אזוי אריין דורך די נאז, איז די נאקה, די נקבה גמל, וואס מ'עט זעהן אין די גמרא דאס איז א ווילדע גמל, מעג מען אויך צובינדן מיטן חטם, ווייל דאס איז די דרך. ווייטער זאגט די משנה, ולובדקים בפרומביא, לובדקים דאס איז א מין ווילדע חמור, מעג מען צובינדן מיט א פרומביא, עמער זעהן אין די גמרא וואס איז דאס די פרומביא, וסוס, און א פערד בשיר, מעג ארויסגיין מיט א שיר, שיר דאס איז א קולר, א קאלער, אזא זאך וואס מ'בינדט ארום די האלז, און ס'איז דא א רינגל אויף דעם, וואס דורך די רינגל, די רינגל בינדט מען צו צו א שטריק און אזוי פירט מען די פערד, איז דאס מעג מען אויך גיין שבת, זאגט די משנה, וכל בעלי השיר, און אלע מיני בהמות און חיות וואס מען בינדט צו מיט אזא שיר, ווי רש"י לערנט דא, בעלי השיר איז טייטש וואס מיט די דרך איז זיי צוצובינדן מיט א קולר ארום די האלז פאר שיינקייט, איז יוצאים בשיר ונמשכים בשיר, מעגן טאקע ארויס גיין שבת אין רשות הרבים, זיי מעגן זיך דרייען מיט דעם, און מען מעג זיי אויך שלעפן מיט דעם, עמער זען די גמרא פונקט וואס די משנה קומט אונז דא לאזן הערן, פירט די משנה אויס, ומזין עליהן וטובלן במקומן, דאס איז נאך דינים וואס איז געזאגט געווארן אויף די שיר, אויף די זאך ארומגעבינדן די האלז, אז טאמער ס'ווערט טמא מיט א טומאת מת, און די זעלבע זאך טאמער ס'ווערט טמא מיט א אנדערע סארט טומאה, איז ביי טומאת מת וואס מען דארף עס באשפריצן מיט אפר פרה אדומה, מעג מען עס באשפריצן ווען ס'איז אויפן בהמה, די זעלבע זאך טובל'ן טאמער מען דארף עס טובל'ן טאמער ס'איז טמא געווארן מיט א צווייטע מין טומאה, אדער אפילו מיט טומאת מת, צום סוף דארף מען דאך עס אויך טובל'ען, מעג מען עס אלעס טובל'ען ווען ס'ליגט אויפן בהמה, וואס טייטש מ'פירט אריין די בהמה אין א טייך אריין אין א וואסער אריין, און אזוי טובל'ט מען עס מ'דארף עס נישט אראפ נעמען פון די בהמה. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמער געזען אין די משנה, ונאקה בחטם, זאגט די גמרא מאי נאקה בחטם, אמר רבה בר בר חנה, נאקתא חיוורתא, א ווייסע נאקה, בזממא דפרזלא, מיט אן אייזערנע רינגל. וואס טייטש? ער איז מסביר וואס מיינט די משנה ונאקה בחטם, אז נאקה מיינט א ווייסע נקבה גמל, א בלאסע נקבה גמל וואס איז זייער ווילד, און איר מעג מען צובינדן מיט א חטם, אזוי ווי מען האט געשמועסט אין די משנה, אן אייזערנע רינגל וואס מען פירט אדורך די נאז, וואס דאס איז די ריכטיגע שמירה פאר די נאקה, פאר ס'איז נישט גענוג אז מען וועט עס ארומבינדן מיט אן אפסר, מיט א פשוטע רצועה ארום ארום דעם מויל, ס'דארף האבן א שטערקערע שמירה, און במילא הייסט דאס נישט געטראגן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער אויך געזען אין די משנה ולובדקים בפרומביא, זאגט די גמרא, וואס מיינט דאס, אמר רב הונא, חמרא לובא בפגי דפרזלא, א חמור פונעם לאנד לוב מעג ארויסגיין, וואס איז דאס די פרומביא, אויך אזא זאך וואס מ'בינדט ארום די מויל מיט א שטיקל אייזן וואס מ'שטופט אריין אין די מויל, און ווייטער, די חמור פון לוב איז א ווילדע חמור, ס'איז א שטארקע חמור, ס'איז נישט גענוג מיט סתם עפעס א שטריקל, און במילא מעג מען אויך מיט די פגי דפרזלא.

למימר זיי האבן אים געוואלט מרמז זיין מיט דעם דניגרי דחמרא שערי אז די פיס טריט פון א חמור איז אפגעשאצט מיט שעורים וואס טייטשט אז דו ווילסט די חמור זאל קענען גיין לאנגע וועגן זאלסט אים פיטערן גוטע שעורים דארפסט נישט קויפן פון דא א חמור פון לוב נעם דיר א חמור וואס דו האסט דארט פיטער עס גוט עט עס זיין א שטארקע חמור זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל מחליפין לפני רבי די תלמידים פון רבי האבן אים געפרעגט פארקערט של זו בזו מהו, וואס וועט זיין טאמער מען וועט טון פארקערט? אונז האמיר געזען אין די משנה אז פאר א גמל נוצט מען אן אפסר און פאר א נאקה נוצט מען א חטם, וואס א חטם איז שטערקער פון א אפסר, פרעגן זיי דא פון רבי'ן, וואס וועט זיין טאמער מען וועט טון פארקערט, טאמער מען וועט ארומבינדן א גמל מיט א חטם, אדער מען וועט נוצן אן אפסר פאר א נאקה, צו דאס הייסט געטראגן צו נישט, און די גמרא לייגט צו, נאקה באפסר לא תיבעי לך,

קען זיין, פון איין זייט זאג איך אז היות וואס א אפסר בעצם איז גענוג איז משאוי, איז טאמער דו גייסט און דו בינדסט צו א גרעסערע שמירה א שטערקערע שמירה, איז עס שוין א משאוי וואס דארף עס נישט האבן, או דילמא אדער אפשר ניין? נטירותא יתירתא לא אמרינן משאוי, א שטערקערע שמירה הייסט נישט קיין משאוי, א שוואכערע שמירה וואס איז גארנישט ווערד, אוודאי הייסט עס א משאוי, אבער א שטערקערע שמירה איז א שטערקערע שמירה ס'הייסט נאכנישט קיין משאוי. אמר לפניו ר' ישמעאל ברבי יוסי, האט ר' ישמעאל ברבי יוסי געזאגט פאר רבי כך אמר אבא אזוי האט מיין טאטן ר' יוסי געזאגט,

די עיקר נקודה וואס ער האט געוואלט קומען לאזן הערן איז אז א גמל טאר נישט ארויסגיין מיט א חטם נאר מיט א אפסר, זעהן מיר אז א איבעריגע שמירה הייסט געטראגן א שטערקערע שמירה ווי געווענטליך, זאגט די גמרא לא, זאגט די רבי ס'נישט קיין דיוק, למעוטי נאקה באפסר, ס'טייטש ער קומט נישט ממעט זיין אז א גמל מיט א חטם הייסט געטראגן, קען זיין א גמל מעג ארויסגיין מיט א חטם, נאר א נאקה, טאמער כ'העב ארויף לייגן אויף דעם א אפסר, דאס וועט אוודאי הייסן געטראגן, ווייל ס'נישט גענוג א שמירה, און דאס האט ר' יוסי געוואלט ממעט זיין אז דווקא די פיר בהמות קענען ארויסגיין מיט א אפסר, אבער א נאקה וואס וועט ארויסגיין מיט א אפסר הייסט געטראגן, זאגט די גמרא, במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט, לובדקים וגמל יוצאין באפסר, וואס טייטש, מיט דעם וואס מ'האט יעצט געזען אז מען גייט ארויס מיט א שוואכערע שמירה הייסט עס נישט קיין שמירה במילא הייסט עס געטראגן, פון דעסט וועגן שטייט דא קלאר אין א ברייתא אז א לובדקים, וואס אונז האבן געזען אין די משנה אז לובדקים גייען ארויס בפרומביא, פונדעסטוועגן טאמער מ'וועט ארויפלייגן א אפסר אויף די לובדקים, וואס דאס איז גאר א שוואכע שמירה, הייסט עס אויך נישט קיין משאוי, ווייל א שוואכע שמירה הייסט אויך א שמירה און ס'הייסט נישט געטראגן, נאר וואס דען די ראשונים לייגן צו אז בכל זאת ס'איז יא געווען אזעלכע וואס פלעגן ארומבינדן די לובדקים מיט אן אפסר, פאר דעם טאקע הייסט עס נישט געטראגן אבער טאמער קיינער בינדט עס נישט ארום מיט דעם ווייל ס'איז אזא מין שוואכע שמירה אוודאי הייסט עס יא געטראגן. זאגט יעצט די גמרא, כתנאי, אז די נקודה, צו א שמירה יתירה הייסט געטראגן צו נישט איז א מחלוקת תנאים, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אין חיה יוצאה בסוגר, א חיה טאר נישט ארויסגיין מיט א סוגר, סוגר דאס איז א פשוטע קולר, א פשוטע זאך א שטריק וואס מ'בינדט ארום די האלז, וואס איז געמאכט פון שטריק, ס'איז גאר גאר א שוואכע שמירה, זאגט די ברייתא אז א חיה טאר נישט ארויסגיין מיט דעם, חנניה אומר, און חנניה קריגט זיך, און ער זאגט יוצאה בסוגר ובכל דבר המשתמר, אז א חיה מעג יא ארויסגיין מיט א סוגר, זאגט די גמרא במאי עסקינן וואס איז די מחלוקת דא, אילימא בחיה גדולה, און ווי רש"י זאגט למשל א בער, מי סגי לה סוגר, העלפט דען א סוגר פאר א בער? אוודאי נישט, און אז ער העלפט אינגאנצן נישט, פארשטייט זיך אז דאס הייסט א משאוי, ואלא נאר איז צו זאגן בחיה קטנה, ביי א קליינטשיגע חיה, אזוי ווי א ראץ, עפעס א קליינע חיי'לע, וואס מען בינדט ארום מיט דעם סוגר, מי לא סגי לה סוגר, העלפט דען נישט א סוגר? אוודאי העלפט א סוגר פאר דעם, אוודאי הייסט א סוגר א פאסיגע שמירה פאר דעם, און פארוואס לויט די תנא קמא זאל מען נישט טארן ארויסגיין מיט דעם? אלא לאו, לכאורה וואס איז די מחלוקת דא? חתול איכא בינייהו, די מחלוקת איז ביי א קאץ. אז תנא קמא סבר כיוון דסגי לה במיתנא בעלמא, תנא קמא האלט אז היות וואס א קאץ קענסטו ארומבינדן מיט א פשוטע שטריק, מען דארף נישט קיין סוגר, סוגר, דאס איז אזא שטריק וואס גייט שפעציעל ארום די האלז, פאר א קאץ האלט די תנא קמא אז דאס איז איבעריג, מען קען מיט א פשוטע שטריק געבן א בינד ארום און דאס איז שוין גענוג, און ממילא דער טראפל מער דער סוגר וואס דאס איז עפעס א ספעציעל געמאכט פאר דעם, דאס איז שוין צופיל, און ממילא משאוי, וחנניה סבר, חנניה קריגט זיך, חנניה האלט כל נטירותא יתירתא לא אמרינן משאוי, אז א איבעריגע שמירה א שטערקערע שמירה הייסט נישט קיין משאוי, און דאס איז טאקע א מחלוקת תנאים, זאגט די גמרא אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל, האט רב הונא בר חייא נאכגעזאגט פון שמואל, הלכה כחנניה, אז די הלכה איז ווי חנניה אז א שטערקערע שמירה הייסט נישט קיין משאוי, זאגט די גמרא, לוי בריה דרב הונא בר חייא ורבה בר רב הונא, הוו קאזלי באורחא, זענען געגאנגען אמאל אין וועג, קדמיה חמרא דלוי לחמרא דרבה בר רב הונא, די חמור פון לוי איז פאראויס געגאנגען פאר די חמור פון רבה בר רב הונא, חלש דעתיה דרבה בר רב הונא, און רבה בר רב הונא האט געהאט צער אז לוי גייט פאר אים, ווייל ער האט געהאלטן אז לוי איז נישט אזוי חשוב ווי ער מען דארף שטיין אונטער אים מען דארף גיין אונטער אים, אמר, האט לוי געזאגט, אימא ליה מילתא כי היכי דאיתותב דעתיה לאמיך אים זאגן א דבר הלכה ער זאל זיך בארואיגן זאל נישט מקפיד זיין אויף מיר, אמר ליה האט ער געזאגט צו אים האט לוי געזאגט צו רבה בר רב הונא חמור שעסקיו רעים א ווילדע חמור אזוי ווי מיין חמור כגון זה מהו לצאת בפרומביה בשבת אפילו נארמאל א חמור בינדט מען צו מיט א אפסר און א פרומביה איז נאר פאר א חמור פון לוב אבער האט ער געפרעגט וואס איז טאמער א מענטש האט א שפעציעלע ווילדע חמור צו ער מעג עס ארומבינדן מיט א פרומביה צו נישט אמר ליה, האט רבה בר רב הונא אים געזאגט, הכי אמר אבוך משמיה דשמואל, אזוי האט דיין טאטע, וואס איז רב הונא בריה דרב חייא נאכגעזאגט פון שמואל, אז הלכה כחנניה, די הלכה איז ווי חנניה, אז א איבעריגע שמירה א שטערקערע שמירה, הייסט נישט קיין משאוי, און ממילא אוואדע מעג א חמור א פשוטע חמור אויך ארויסגיין מיט א פרומביע בשבת.